בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף עין ז, מ'הייבן אן דף עין ז עמוד ב' די דריטע שורה פון אויבן בשלמא ר' יוחנן, איז אזוי, מ'האמיר געזען נעכטן די סוגיא, די גמרא האט זיך געשטעלט אויף דעם וואס ר' שמעון האט געזאגט ביי אונזער משנה אז קדשים שחייב באחריותן דארף מען צאלן ד' וה', שאינו חייב באחריותן דארף מען נישט צאלן ד' וה', האט די גמרא איינגעזעצט ס'רעדט זיך, אז איינער האט גע'גנב'עט קדשים מבית בעלים, איז פאר דעם טאמער, די באלעבאס האט זיך אונטערגענומען אחריות, איז דבר הגורם לממון כממון דמי, איז פשט מען האט גע'גנב'עט פונעם באלעבאס, איז דארף מען צאלן ד' וה', טאמער האט זיך נישט אונטערגענומען אחריות, איז פשט מען האט נאר גע'גנב'עט פון הקדש, דארף מען נישט צאלן ד' וה'. האט די גמרא געפרעגט, אז אפילו קדשים שחייב באחריותן, ווי נישט ווי, ווען דער גנב שעכט די בהמה, איז דאך ס'א שחיטה שאינה ראויה, ווייל ער האט גע'שחט'ן קדשים אינדערויסן פון בית המקדש. איז א שחיטה שאינה ראויה האלט דאך רבי שמעון ס'איז נישט קיין שחיטה איז טעכניש פארוואס דארף מען צאלן ד' וה' האבן מיר געזען צוויי תירוצים ר' יוחנן ריש לקיש ר' יוחנן האט געזאגט ס'רעדט זיך אז די גנב האט געשחט'ן די בהמה דעם תמים אין בית מקדש און פאר דעם הייסט א שחיטה ראויה און ריש לקיש האט געזאגט ניין ס'רעדט זיך ביי א בעל מום וואס א בעל מום קען מען שעכטן אינדרויסן בית מקדש דערפאר הייסט עס אויכעט א שחיטה ראויה פרעגט אונז די גמרא בשלמא רבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש דקא בעי לאוקמה למתניתין אפילו בתמימין גאנץ גוט אז רבי יוחנן ענטפערט נישט ריש לקיש'ס תירוץ. ווייל אוודאי רבי יוחנן איז מודה צו די תירוץ פון ריש לקיש איז אויכעט מודה אז ווען מ'גנב'עט א בעל מום און מ'שחט'ט עס אינדרויסן בית המקדש אוודאי הייסט עס א שחיטה ראויה אבער ער האט נישט געוואלט איינזעצן די משנה דווקא ביי א בהמה א בעל מום ער האט געוואלט איינזעצן ביי א תמים אויכעט דערפאר האט ער געענטפערט זיין תירוץ אבער אלא ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן פארוואס ענטפערט נישט ריש לקיש

ריש לקיש האלט אז דווקא א בהמה וואס איז שייך צו שעכטן, דארט איז שייך אויך צו פארקויפן, פשט א בהמה וואס מ'וועט אים שעכטן דארף מען צאלן ד' וה', איז די זעלבע זאך ווען מ'וועט אים פארקויפן וועט מען אויך צאלן ד' וה', און די זעלבע זאך פארקערט א בהמה וואס מיטן פארקויפן דארף מען צאלן ד' וה', איז די זעלבע זאך מיטן שעכטן, אבער א בהמה וואס איז נישט שייך צו צאלן ד' וה' ביי איינע פון די ביידע, איז אטאמאטיש ביי די אנדערע אויך נישט, למשל די קדשים וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז רבי שמעון רעדט פון קדשים תמימים וואס מ'האט געשאכטן בית המקדש, איז האלט ריש לקיש אז ביסט גערעכט ווען מען שעכט עס אין בית המקדש איז שייך ביי דעם ד' וה' אבער מכירה איז נישט שייך ביי דעם ס'איז נישט שייך צו פארקויפן קדשים און ממילא אז ס'איז נישט שייך צו פארקויפן איז אויך טאמער מ'עט עס שעכטן עט מען אויך נישט זיין מחויב ד' וה' פשט ריש לקיש האלט אז נאר דארט וואו ס'איז איתיה במכירה איתיה בטביחה דארט וואו ס'איז איתיה בטביחה איתיה במכירה ס'דארף זיין שייך ביידע טאמער ס'איז נאר שייך איינס פון זיי איז אטאמאטיש איז מען פטור אויף ד' וה' ר' יוחנן קריגט זיך אויף דעם רבי יוחנן האלט אז טאקע פארקויפן קען מען דאס נישט, אבער אויף די טביחה לפחות איז מען חייב ד' וה', זאגט די גמרא, ואזדו לטעמייהו, אז רבי יוחנן און ריש לקיש אין זייער מחלוקת דא גייען דא כשיטותיהם דאיתמר, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, המוכר טריפה, וואס איז טאמער איינער גנב'עט א בהמה א טריפה און ער פארקויפט עס? לדברי ר' שמעון, לויט ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט אז שחיטה שאינה ראויה הייסט נישט קיין שחיטה, איז רבי יוחנן מחייב, וריש לקיש אמר פטור רבי יוחנן אמר חייב אף על גב דליתיה בטביחה איתיה במכירה, ריש לקיש אמר פטור, כיוון דליתיה בטביחה ליתיה במכירה, פשט די זעלבע מחלוקת קריגן זיך דא ר' יוחנן ריש לקיש, ר' יוחנן האלט אז אפילו טאקע טאמער מען שעכט א טרייפע לויט ר' שמעון איז דאס א שחיטה שאינה ראויה דארף מען נישט צאלן ד' וה', אבער טאמער מען פארקויפט עס אוודאי דארף מען צאלן ד' וה', ריש לקיש האלט דא כשיטתו אז ניין אז דווקא א בהמה וואס מען וואלט געווען מחיוב אויף די טביחה איז מען אויך מחיוב אויף די מכירה אבער דא לויט ר' שמעון איז מען דאך נישט מחיוב אויף די טביחה און ממילא אויף די מכירה איז מען אויך נישט מחיוב קומט אויס לויט ריש לקיש אז טאמער איינער גנב'עט א טרייפע און ער פארקויפט עס, איז ער אויך נישט מחיוב צו צאלן ד' וה', ווייל היות וואס ווען ער וואלט עס ווען גע'שחט'ן, וואלט ער נישט געדארפט צאלן ד' וה' איז אויפן מכירה אויך נישט. פרעגט די גמרא איתיביה רבי יוחנן ריש לקיש, פרעגט רבי יוחנן צו ריש לקיש א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, גנב כלאים, וטבחה, טאמער איינער האט גע'גנב'עט א בהמה וואס איז כלאים, כלאים איז טייטש א אויסגעמישטע בהמה, פשט, אויסגעמישט צווישן א כבש און א עז. ס'איז געבוירן דער קינד, דער קינד איז כלאים, איינער האט עס גע'גנב'עט און גע'שחט'ן. אדער טרייפה, ער האט גע'גנב'עט א טרייפה ומכרה און ער האט עס פארקויפט, משלם תשלום ארבעה וחמישה. שטייט דא קלאר אין די ברייתא, מען דארף צאלן ד' וה'. מאי לאו לכאורה, ר' שמעון היא, אלמא אף על גב דליתיה בטביחה איתיה במכירה פשט לכאורה, די ברייתא מוז מען זאגן אז ס'גייט כשיטת ר' שמעון, פארוואס? ווייל די ברייתא זאגט טרייפה ומכרה, אז ווען מ'האט פארקויפט א טרייפה דארף מען צאלן ד' וה', פארוואס די ברייתא זאגט טרייפה מכרה? די זעלבע זאך אז מען שעכט א טרייפה, איז משמע אז די ברייתא גייט כשיטת רבי שמעון, וואס רבי שמעון האלט אז ווען מען שעכט א טרייפה דארף מען נישט צאלן ד' וה' ווייל ס'איז א שחיטה שאינה ראויה איי לויט ריש לקיש אויב אזוי אויפן פארקויפן זאל מען אויך נישט זיין מחיוב ד' וה', זעהט מען קלאר נישט ווי ריש לקיש, זעהט מען ווי רבי יוחנן, אז אפילו אז אויפן שחיטה טאקע דארף מען נישט צאלן אבער אויפן מכירה דארף מען יא, אמר ליה ענטפערט ריש לקיש לא, רבנן, די ברייתא גייט כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי שמעון, וואס טאקע לויט די חכמים איז טאמער מ'עט עס שעכטן העט מען דארפן צאלן ד' וה' פאר דעם טאקע, ווען מ'פארקויפט עס דארף מען צאלן ד' וה'. איי פרעגט רבי יוחנן צוריק, אי רבנן, טרייפה במכירה איתא בזביחה ליתא? פשט אויב אזוי, אויב ס'גייט לויט די חכמים, איז פארוואס כאפט אן די ברייתא טרייפה ומכרה? די זעלבע זאך טרייפה ושחטה איז דאך אויכעט אזוי ווען מ'שעכט טרייפה לויט די חכמים דארף מען צאלן ד' וה'. ענטפערט ריש לקיש צוריק צו רבי יוחנן, כ'פארשטיי נישט וואס דו פרעגסט מיר, ואלא מאי ר' שמעון, פיין, לאמיר זאגן לויט וואס מ'גייט ווי דיר, אז וואס אז די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון, איז לויט דיר שטימט עס עפעס יא? כלאים בטביחה איתא במכירה ליתא? זיי מיר מסביר די ערשטע חלק פון די ברייתא, די ברייתא זאגט אז כלאים טאמער מ'האט עס גע'שחט'ן דארף מען צאלן די הלוואה, פארוואס כאפט אן די ברייתא א דוגמא מ'האט עס גע'שחט'ן זאל די ברייתא זאגן אויך ביים פארקויפן, ס'איז דאך די זעלבע זאך פארקויפן און שעכטן כלאים, וואס וועסטו מיר ענטפערן דארט אלא נאר, וואס וועסטו מיר זאגן, אז תנא טביחה והוא הדין למכירה, אז די ברייתא האט אנגעכאפט א דוגמא אבער ס'מיינט נישט אויף דווקא די דוגמא, ס'מיינט ביידע, איז די זעלבע זאך, אימא לרבנן נמי, תנא מכירה והוא הדין לטביחה, איז די זעלבע זאך קען איך דיר זאגן לענין טריפה, אז די ברייתא כאפט אן א דוגמא מכירה, אבער די זעלבע זאך וועט זיין ביים שעכטן, אז ביים שעכטן וועט מען אויך דארפן צאלן די הלוואה פארוואס? ווייל די ברייתא גייט כשיטת חכמים, זאגט אבער די גמרא ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן ענטפערט אז ניין, האי מאי וואסער מין תירוץ איז דאס, אי אמרת בשלמא ר' שמעון, גאנץ גוט טאמער מ'זעצט איין די ברייתא כשיטת ר' שמעון, איז איידי דתנא טריפה בחדא, תנא כלאים בחדא, פשט, אין הכי נמי, ביי כלאים איז שייך סיי טביחה סיי מכירה אבער, היות וואס ביי טריפה איז דאך נאר שייך מכירה, טביחה נישט. איז אויב ביי טרייפע האט די ברייתא אנגעכאפט איין דוגמא איז ביי כלאים האט די ברייתא אנגעכאפט די צווייטע דוגמא. אבער, זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש לויט דיר, אלא אי אמרת רבנן, טאמער דו זאגסט די ברייתא גייט כשיטת חכמים, איז פארוואס כאפט אן די ברייתא טאקע די צוויי דוגמאות, נערבינהו וניתנינהו, כאפ אן א געמישטע לשון פשט גנב, כלאים, מיט טרייפע, טבחן ומכרן, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. קשיא זאגט די גמרא, איז טאקע א גוטע קשיא. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, האמיר געזען אין די ברייתא אז טאמער מ'האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט כלאים, איז דארף מען צאלן ד' וה'. איז כלאים פרעגט די גמרא פארוואס טאקע? פארוואס ווען מ'שחט אדער פארקויפט כלאים דארף מען צאלן ד' וה'? שה כתיב! אין די תורה שטייט ביי די ד' וה' שטייט שור או שה כי יגנב איש שור או שה איז אויב ס'שטייט שה ואמר רבא רבא האט געזאגט א כלל אז זה בנה אב ער לערנט ארויס א בנין אב פון עפעס א צווייטע פלאץ וואס שטייט שה ס'דא א מחלוקת ראשונים פון ווי אבער על כל פנים רבא לערנט אויס א בנין אב אז כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים אז ווי ס'שטייט שה מיינט עס דווקא א שה נישט קיין כלאים פשט, בעצם שה אין שה ליגט דאך סיי כבשים סיי עיזים ביידע הייסן שה אבער רבא זאגט אז ווי ס'שטייט שה מיינט עס אדער כבשים אדער עיזים א געמישטע בהמה פון כבשים און פון עיזים כלאים ליגט נישט אין די ווארט שה איז אויב אזוי וואלט לכאורה געדארפט זיין די דין אז ווען איינער גנב'עט כלאים דארף מען נישט צאלן ד' וה' ווען ער שעכט עס און ווען ער פארקויפט עס זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא שאני הכא דאמר קרא או לרבות את הכלאים דא שטייט שור או שה איז פון או איז מען מרבה כלאים פרעגט די גמרא וכל או לרבות הוא או איז עפעס א ריבוי ביסט מרבה כלאים די גמרא גייט אויפווייזן אז פון או דארף מען ממעט זיין כלאים ווייל והתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא די ברייתא גייט ארויף אויפן פסוק וואס רעדט זיך דארט וועלכע בהמה מען קען ברענגען אלס קרבן איז די פסוק זאגט דארט שור או כבש או עז איז שור או כשב זאגט די ברייתא פרט לכלאים פונעם או איז מען ממעט כלאים אז כלאים קען מען נישט נוצן אלץ קרבן ווייטער פון או עז איז פרט לנדמה איז מען ממעט א נדמה נדמה איז טייטש א בהמה וואס ווערט געבוירן נישט פון כלאים פשט לאמיר זאגן א איל מיט א כבשה ביידע זענען מיני כבשים האבן חתונה און ס'ווערט געבוירן א קינד די קינד קוקט אבער נישט אויס ווי א כבש די קוקט קינד קוקט אויס ווי אן עז. דאס ווערט גערופן א נדמה דאס איז אויך פסול אלץ קרבן על כל פנים, זעהט מען קלאר אז או איז א מיעוט או איז נישט קיין ריבוי, ענטפערט די גמרא אמר רבא הכא מענייניה דקרא והכא מענייניה דקרא פשט או קען אמאל זיין א ריבוי ס'קען אמאל זיין א מיעוט מען דארף קוקן פון וואס די פסוק רעדט און לויט דעם וועט מען זעהן צו ס'איז א ריבוי צו ס'איז א מיעוט פשט אזוי הכא גבי גניבה דא ביי גניבה דכתיב שור או שה שאי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם וואס שטייט ביי גניבה ביי גניבה שטייט שור או שה יעצט איז שייך אז א שור מיט א שה זאלן צוזאמען האבן א קינד? אוודאי נישט, ווייל א שור איז א בהמה גסה, א שה איז א בהמה דקה, א בהמה גסה איז טראגעדיג נײַן חדשים, א בהמה דקה איז נאר טראגעדיג פֿינף חדשים, און אזעלכע צוויי בהמות קענען נישט האבן א קינד צוזאמען, איז אויב אזוי ווען ס'שטייט אין פסוק ביי ד' וה' שור או שה וואס איז נישט שייך ביי דעם קיין כלאים, קומט אויס אז סתם אזוי וואלט איך געזאגט אז כלאים נישט אז אויף כלאים דארף מען נישט צאלן ד' וה', איז יעצט אז שטייט או איז או לרבות כלאים, קומט אויס די או איז א ריבוי, ווייל אנעם או וואלט איך געזאגט אז נישט, ווייל שור שה צוזאמען נארמאל זאג איך מיינט נישט כלאים, יעצט אז ס'שטייט או בין איך מרבה כלאים ווייטער גבי קדשים ווען ס'קומט צו קדשים דארט שטייט שור או כשב או עז איז שטייט כשב או עז כשב ועז שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם ווען ס'שטייט ווען נאר כשב מיט עז וואלט איך געזאגט אז ס'איז כולל אין זיך כלאים ווייל מיט כשב און עז צוזאמען איז שייך אז זאלן צוזאמען האבן א קינד זאל געבוירן ווערן כלאים קומט אויס אז יעצט אז ס'שטייט או איז למעט הוא איז די או א מיעוט און פארדעם דארט ביי א קרבנות איז עס א מיעוט אבער ביי גניבה ביי ד' וה' איז עס א ריבוי איי פרעגט די גמרא והא גבי קדשים נמי שור או כשב שאין אתה יכול להוציא כלאים מביניהם ונרבי פשט למעשה אז מ'קוקט אין די פסוק פון קדשים פון קרבנות וואס שטייט דארט שטייט שור או כשב או עז איז אונז האמיר אויפגעבויט פונעם צווייטן או אז אוודאי קומט די או ממעט זיין כלאים ווייל כשב און עז וואלט איך געזאגט סתם אזוי מיינט כלאים יעצט אז ס'שטייט או איז עס ממעט כלאים איז ממילא ווי די ברייתא האט געזאגט אז די צווייטע או איז ממעט כלאים איז די ערשטע או ממעט נדמה איז אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס האסט דיך פארלייגט אויפן צווייטן או קוק אויף די ערשטע או וואס איז ביי די ערשטע או? די ערשטע או שטייט צווישן שור מיט כשב. שור און כשב צוזאמען קענען נישט האבן קיין קינדער. פשט, ווען עס וואלט געשטאנען שור כשב אן או, וואלט איך געזאגט ס'מיינט נישט כלאים. יעצט אז ס'שטייט או, זאל איך מרבה זיין כלאים. פארוואס בויסטו אויס פונעם צווייטן או צו ממעט זיין כלאים ווען דו קענסט אויסבויען פונעם ערשטן או צו מרבה זיין כלאים? זאגט די גמרא ניין, מדסיפא למעט, רישא נמי למעט. פשט, היות וואס די צווייטע או קומט זעכער ממעט זיין, אדער כלאים אדער נדמה אבער ס'איז זעכער א מיעוט, ווי מ'וועט שוין זעהן פארוואס, מ'וועט שוין אויסשמועסן פארוואס, אבער די צווייטע או קומט זעכער ממעט זיין, און מילא מוז זיין די ערשטע או איז אויכעט א מיעוט, און פון דעם זאגט מען טאקע די צווייטע או איז ממעט כלאים און די ערשטע או איז ממעט נדמה, אבער וואס, פארוואס מוז מען זאגן אז די צווייטע או איז ממעט עפעס, ווייל ממה נפשך, טאמער די צווייטע או רעדט זיך פון כלאים, איז אוודאי דאס א מיעוט, ווייל ווי מ'האט שוין געזען, כשב און עז צוזאמען וואלט איך געזאגט מיינט כלאים, יעצט אז ס'שטייט או איז עס א מיעוט. ווייטער לאמיר זאגן אז ס'רעדט זיך נישט פון כלאים, ס'רעדט זיך פון נדמה, אויב אזוי קומט אויס אז די ערשטע או רעדט זיך פון כלאים, אויב די ערשטע או רעדט זיך פון כלאים איז פשט אז די תורה איז מרבה כלאים, ווייל טאמער די ערשטע או רעדט זיך פון כלאים האט מען געזען שטייט צווישן שור און כשב מוז זיין ס'א ריבוי, איז אויב די תורה האט מרבה געווען כלאים אז מ'קען ברענגען כלאים, אלס קרבן, איז דארף מען נישט יעצט א צווייטע או זאל מרבה זיין נדמה, אויב מ'האט שוין מרבה געווען כלאים פארשטייט זיך מ'איז מרבה נדמה ווייל נדמה איז סאך שוואכער פון כלאים אויב מ'קען נוצן כלאים אלס קרבן פארשטייט זיך מ'קען נוצן נדמה אלס קרבן איז ווייטער וועט מען דארפן טאקע זאגן אז די צווייטע או איז ממעט נדמה קומט אויס ממה נפשך די צווייטע או איז זיכער א מיעוט אדער ס'איז ממעט כלאים אדער ס'איז ממעט נדמה איז פארדעם אז די צווייטע או איז א מיעוט זאג איך שוין די ערשטע או איז אויכעט א מיעוט און ממילא איז טאקע ממעט די צוויי זאכן סיי כלאים און סיי נדמה איי פרעגט די גמרא פארוואס? אדרבה, מדרישא לרבות סיפא נמי לרבות. זאג אז די ערשטע או איז מרבה כלאים און די צווייטע או איז מרבה נדמה. ענטפערט די גמרא די נקודה וואס מ'האט אויסגערעדט, האי מאי, אי אמרת בשלמא למעט הוא דאיצטריך תרי מיעוטי דאף על גב דאימעיט כלאים איצטריך למעוטי נדמה. פשט אז טאמער דו זאגסט ביידע זענען מיעוטים פארשטיי איך זייער גוט. איין מיעוט דארף איך אויף כלאים און די צווייטע אויף נדמה אלא אי אמרת לרבות תרי ריבויי למה השתא כלאים אירבי ליה נדמה מיבעיא, פשט, מ טאמער מ'עט אנהייבן דעם לימוד מיטן ערשטן או, אז די או קומט מרבה זיין כלאים, איז אויב אזוי עסטו מיר דארפן זאגן אז די צווייטע או איז אויך א ריבוי. וואסערע ריבוי? וואס קומט עס מרבה זיין? עס קומט מרבה זיין נדמה. איז דאס קען נישט זיין, ווייל נאכדעם וואס כ'האב מרבה געווען כלאים דארף איך נישט קיין ריבוי אויף נדמה, ווייל אויב כלאים קען איך נוצן אלס קרבן, פארשטייט זיך כ'קען אויך נוצן נדמה, נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן אז מ'קען נישט אנהייבן דעם לימוד מיטן ערשטן או, מ'דארף אנהייבן דעם לימוד מיטן צווייטן או. און די צווייטע או קומט אוודאי ממעט זיין כלאיים, איז אז די צווייטע או קומט ממעט זיין כלאיים, יעצט נוץ איך די ערשטע או צו ממעט זיין נדמה, וואס דאס וואלט איך נאכנישט אליין געוואוסט. אז די תורה האט ממעט געווען כלאיים ווייס איך נאכנישט אז נדמה קען מען אויך נישט נוצן אלס קרבן, איז דאס דארף מען די ערשטע או צו ממעט זיין אויך נדמה, איז פאר דעם טאקע די צוויי מאל או וואס שטייט ביי קרבנות איז מיעוטים אויף נדמה און אויף כלאיים מה שאין כן די או וואס שטייט ביי ד' וה' איז א ריבוי אז ווען ס'קומט צו גניבה טאמער מ'גנב'עט א בהמה פון כלאים אוודאי דארף מען יא באצאלן ד' וה'.